איז זיך געגאנגען שטעכן צו קענען פארן צום רעבן, די וועלט ווייסט נישט וואס ברסלב'ע חסידים האבן מיטן רעבן. אלע פרעגן, וואס, וואס, קעווע. די וועלט ווייסט נישט וואס ברסלב'ע חסידים האבן מיטן רעבן. די צוגעבינדנקייט, די מסירות נפש. צענדליגע צענדליגע בחורים גלייך געשטאנען אין די ליינס. שטעך מיך שטעך מיך. אַזױ קען איך פֿאָרן אױף אומאַן. אַזױ פֿאָר איך אױף אומאַן, גיב מיך אַ קאַרטל. האָב מיר דורך די גרענעץ. פֿאַר יאָר, װאָס מ'האָט געטאָן פֿאַר יאָר. מ'האָט געהערט עפּעס אַ שמועה דאָ אײן װעג. דורך מאָלדאַװע אָדער דורך בעלערוס איז דאָ אַ װעג װאָס מע קען קומען. קודם מ'איז געפֿאָרן. קײנער נישט געװוּסט װוּ מע פֿאָרט. קײנער נישט געװוּסט װאָס גײט זײַן. די פלאן איז געווען מ'גייט דארפן דורכלויפן א וואלד, זיך שווערצן, אבער איך וויל גיין צום רעבן, איך וויל גיין צום רעבן אויף ראש השנה, דער רבי האט געזאגט מיין גאנצע זאך איז ראש השנה, מיין גאנץ כל ענין שלי ראש השנה, קיינער, די גאנצע וועלט דער רבי זאגט די גאנצע וועלט איז תולי אין מיין ראש השנה, קיינער טאר נישט פעלן, כ'האב דאס נישט באקומען בירושה נישט פון מיינע זיידעס,

מתקן יעדן איינעם מ'נעמט מענטשן וואס מ'קען א גאנץ יאר נישט העלפן דער רבי זאגט אפילו איינעם וואס מ'קען נישט א גאנץ יאר העלפן ראש השנה קען איך יעדן איינעם מתקן זיין קען איך יעדן איינעם העלפן נו מ'פרעגט נישט קיין קשיות מ'טוט וואס וואס מען קען און א איד פון אנשי שלומינו זייער א גוט ווארט רב נתן האט געזאגט אפילו מ'וועט אויסלייגן די גאנצע וועג פון מיין שטוב ביזן רעבנ'ס ציון מיט נעגל ער האט מיך געלאזן שטעכן שוין ער האט געפינען פון א נידל וואקסט אויס נעגלעך אן א פאספארט האט ער געשפארט האט רב נתן געזאגט אבער לייגט מיר אויס נעגל אפילו לייגן מעסערס מיט נעגלעך די גאנצע וועג וועל איך קריכן מיט בלוט ביז איך קען זיין ביים הייליגן רעבען אויף ראש השנה שפירט זיך שוין א פאר שפירט זיך שוין ראש השנה נו מען מען גייט א אנשי שלומינו פארן און מען טוט יעדע זאך וואס מען טוט פאר מצוה איז דאך א חלק פון די נסיעה גיין פאר דער רב של מחמורה מען גייט מען גייט אייך יעצט טשעקן מען גייט אייך יעצט ביל געיטס, די גרויסע עשירים פון די וועלט, זיי קענען דאס, זיי האבן געמאכט די גאנצע קאראנע שרפי, אז מען הערט, אז מען הערט דאס זאל פון א מענטש רעדן, פאלט מען שוין אריין אין א פחד. זייער אכטונג געבן נישט אויסהערן די אלע מענטשן, די אלע מדברים, ווייל איינער רעדט פונעם אייבערשטן קענסטו אים אויסהערן.

פאר נאך צוויי הונדערט און אַכצן יאר דאס איז קויפן שטחים צו טראכטן דאס איז פאר צוויי הונדערט און אַכצן יאר אזוי זאגן אונז די הייליגע חכמים די וועלט האט דער אייבערשטער באשאפן פאר זעקס טויזנט יאר דאס איז זעקס טעג פון די וואך נאכדעם קומט יום שכולו שבת דא די ששי שוין זעקס יאר און עס קומט שמיטה, ושבתה הארץ שבת לשם, דאס איז א זאך וואס מען קען נישט טראכטן, מען דארף נישט טראכטן, אין א מענטש'ס מח פיט עס אייגנטליך נישט אריין, אין א מענטש'ס מח פיט עס נישט אריין, א קליין קינד זאגט וואס איז דא אויבן, דאס איז דער עראפלאן דארט זיצן מענטשן, אבער זיך אזוי פיצי טאטי,

זעט זיך אראפ, יעצט איז עס קייט יעצט אייך צו האלט מען אזוי מיט די מאסק, און איך בעט ענק זייער, זייט נישט קיין אויבער חכמים, זייט נישט קיין אויבער חכמים, פאלג די געזעץ, פאלג די געזעץ, בכלל דארף מען אכטונג געבן, מענטשן פארט צוזאמען א גרופע אידן, סאו אויב אויב גייט איך עפעס זאגן ווערט שוין אנטיסעמיט, אנטיסעמיט, אנטיסעמיט, אנטיסעמיט, געב אכטונג מ'וועט דיך אראפטראגן פון פליגער דו וועסט נישט זיין ביים רבי'ן. איך וועל עסן א גאנצע וועג ניסלעך דו וועסט נישט זיין אין אומאן ווער האט געזאגט דאס איז נישט קיין דזשאוק יעדן טאג אין די נייעס מ'האט אראפ געטראגן מענטשן און מ'גייט יעצט גיין אין די זמן וואס טון וועלן טון א גרופע בחורים פארן א גרופע מיידלעך פארן און רעגסט אויף די מענטשן די מאנשאפט מאנשאפט איז א אנגעצויגענע זאך א פליגער דארף זיך הייבן א פליגער דארף אראפקומען פעקלעך דארפן ליגן אין פלאץ ס'איז נישט קיין מאנראו באס. ס'איז נישט א... וואס הייסט דאס א היימישע זאך און וויא... ווארט א מינוט, זיי וועלן ארויסגיין צו די בערך. ס'איז דא א סדר. הייבסט אן טשעפענען און זיי קענען דיך אראפפירן. איך זאג ענק יעצט וואס קומט מיט די מאסק. מען וועט דיך אראפפירן. דו ווילסט קומען צום רבי'ן? יואלי. קום רעדן פון די געזעץ דא. רעד פאר די בחורים דא. מיינסט ס'איז א דזשאוק? נאך די סעקונד, יואלי, קום, בעיל מיך ארויס, טראג מיך ארויס. האלט די געזעץ. ס'איז נישט קיין דזשאוק. נישט קיין דזשאוק. בחור מאכט זיך לייסענס. האלט די געזעץ אז דו האלסט נישט די געזעץ ביסטו א רוצח. פארט דא אין שטעטל וועט מען דארפן מיך בעטן און בעטן און בעטן. בעטן און בעטן. די קינדער שפילן דא. וואס אימער די איז. שטאפ. געט זיך קעצער אין חמור צאם. הארגענען א קינד. קענסט זיך אראפקלאפן א מענטש. דו דארפסט שוטה זיין פאר די מען קומט צו דיר מיט א טיקעט דארפסט דאס און דאס דאס אלעס אפווישן נאר מען איז וואס דו מאכסט מיט דעם דער מענטש מעג א מענטש איז געגאנגען א ביסל דער מענטש מעג דרייוון פרעגט זיך דער בחור מעג דרייוון נעמען צו די לייסענס שוין שלום עד הסוף איז עס א דזשאוק

קען נישט טראכטן אבער דא, וועל אויב וואלט עס דיר איינער געזאגט זאלסט וויסן אז דא מענטשן וואס מ'גייט אריין לייגן אין די גאנצע קאראנע איז נישט קיין אמת'ע זאך און נאך די גאנצע וואקסין און מען גייט אריין לייגן א באג אין יעדע מענטש און גייט קאנטראלירן טשאדעלע באדעלע צו מאטאו איז דא א באשעפער אויף די וועלט און דער אייבערשטער פירט די וועלט און מאך מיך נישט משוגע און דערשרעק מיך נישט אבער יעדן טאג בחורים קומען זאגן ער גייט אהיים ער ווערט דערשראקן

יא, כ'פריי מיך פאר דיר אז דו ביסט נאך יונג, אינדזשוי, האב חתונה, און מיין עס איז פאן, ס'איז גארנישט קיין פאן, און זאלסט וויסן, ווען א מענטש איז שוין עלטער געווארן, האט ער נישט קיין טעם אין לעבן, ער ווייסט נישט וואס ער לעבט, קריגט זיך מיט די ווייב, קריגט זיך מיט די מאן, קינדער רעדן נישט מיט אים, ווען קומט שוין די אטאם? ווען? איך געדענק איך בין געווען א מלמד אין א מוסד

אבער מורי ורבותי זאלן וויסן אז ס'איז דא אזא טעאריע, אזא שפעקולאציע הייסט עס אין אידיש, אז די וועלט גייט ווערן אויס, און מ'וועט אויפהערן צו עסן און און משוגע ווערן, און גיין צו א נערוון דאקטער און געבן שוין שטאפ מיך אפ, אדער גיין נעמען דאופ און שוין, וואס מאכט משוגע, וואס מאכט משוגע? וואס רעדסטו צו מיר פון, וואס רעדסטו מיר פונעם אייבערשטן?

זיי זאגן אזא אינטערעסאנטע מדרש, שלמה המלך זאגט, לך אל נמלה עצל, פוילע מענטש, וואס ביסטו אזוי פויל? גיי צו א ווארעמל, קוק די ווערעמל ווי זי ארבעט ארום, זאגט דער מדרש, וואס איז די מעשה מיטן ווארעם? וואס וויל שלמה המלך מיטן ווארעם? א ווארעם, ווייסט ווי לאנג א ווארעם לעבט? זעקס חדשים. א זאך וואס האט נישט קיין ביינער, קען נישט לעבן מער ווי זעקס חדשים. דאס איז מדרש.

און די ווארעמלעך זיי האבן א גאנצע מלוכה אין די מדרש דא, אויב א ווארעמל כאפט אן עפעס צו עסן, און עס אראפגעלאזט, רבי שמעון בן חלפתא זאגט איבער א מעשה מיט א ווארעם, ער האט געשלעפט א ווארעם צום, ער האט געשלעפט א ווייצל צום, צום, צום גריבל, און ס'איז אראפגעפאלן, און אלע אנדערע ווערעמלעך וואס זענען געקומען האבן נאר געשמעקט דעם ווייצל, זיי האבן געזען אז איינס האט שוין אנגעכאפט, נישט מיינס. קיינער האט עס נישט געוואלט טאטשן. ביז דער ווארעם האט צוריקגעקומען, באה אותה שהיתה שלה, ראה חכמה שיש בה. כל השבח הזה שיש בה שלא למדה מבריה, קיינער האט עס נישט געלערנט, לא שופט ולא שוטר יש לה. זאגט שלמה המלך. איז דאך על אחת כמה וכמה שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, על כל פנים, כ'בין דא פארפארן א מינוט.

פארגעס נישט פונעם פסוק כי לא לעולם חוסן. רבי זאגט אין ספר המידות, א סגולה פאר גאוה, מ'זאל חזר'ן די פסוק כי לא לעולם חוסן. עס איז צוויי פסוקים, עס קומט פון די גמרא, מ'האט געהאט יעצט אין אין יומא, א תנא, אן אמורא, מ'האט אים געמאכט א גאנצע באגלייט, האט ער זיך שטיל איינגעחזרט די פסוק, כי לא לעולם חוסן. ואם נזר לדור ודור, קיינער בלייבט נישט שטארק. עס קומט א צייט וואס מ'דארף איבערלאזן די וועלט, מ'דארף אוועקגיין, מ'דארף צוריקגיין צום אייבערשטן. אז איינער גייט רעדן צו דיר פונעם אייבערשטן, וועט ער זאגן, קוק אהער, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, וואס טוסטו אויסהערן די נייעס, וואס טוסטו אויסהערן יענע נייעס, גיי, גיי צום אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן וואס דו דארפסט, ביסט א בחור, דארפסט א שידוך, ביסט א מיידל, דארפסט א שידוך, בעט דעם אייבערשטן, ריבונו של עולם, איך זע נישט, פאר מיר קיין שום וועג, ווי איך קען חתונה האבן, איך האב נאך א ברידער העכער מיר, איך האב נאך א

אין מקומות וואס מען האט געמאסטן אויף דעם א חזן אויב האט ער איבערגעזאגט א ווארט ביים דאווענען האט מען שוין געוויסט מען קען אים שוין נישט אבער אין ברסלב זאגט מען יא איבער א ווארט ביים דאווענען איז איינע פון די זאכן וואס מען טרעפט אויף די די איז ביי מלכיות שופר איז כי אתה שומע קול שופר ומאזין תרועה

און דער בעל תפילה ענדיגט צו ברחמים און די ברכה גייט עס איין א ברכה קען מען נישט איבערזאגן נאך א ברכה נאך א ברכה און פאנג דו אן א ברכה און דאס האט געדארפט פאר כי אתה שומע

און ווען די טאטע כאפט א התעוררות תשובה, טוען די קינדער תשובה, ווי די קינדער געפינען זיך. און דער רבי האט מגלה געווען דעמאלט אזא מין גילוי, אז נישט נאר די קינדער, דעס יואליש, נישט נאר די קינדער וואס זענען געווארן קינדער, די קינדער וואס זענען פארפאלן, די קינדער נעבעך וואס שטייען און שרייען, האסט מיך, האסט מיך דא אראפגעברענגט אויף די וועלט, דאס, רחמנא לצלן א מענטש איז פוגם די ברית,

קינדער גייען פאראויס און זיי ווארטן דארט אפ, אזוי ווי זענען זיי בדרך אזוי קביל, פארוואס דארף קינדער נישט בלייבן גיין? ווייס איך נישט. וועם מיינט מען? מיינט נישט די קינדער. מיינט די קינדער מיינט כמובן וואס א מענטש באשאפט רחמנא לצלן ווען ער פאלט נעבעך היט זיך אלץ הייבט זיך אן מיט די אויגן. מענטש היט זיך נישט די אויגן און נאך די גאנצע מח איז אים אויסגעריסן ער קען שוין גארנישט נאך די גאנצע קאפ. פרעגלט זיך, שווענקט זיך, בוזשעוועט זיך א גאנצע טאג, ער קען שוין נישט גארנישט טון, ער איז צומישט נעריש, קאפ לויפט אים רחמנא לצלן אין עבירות, און נאכדעם ווען ער קומט צו ער פאלט אראפ אין מוציא זרע לבטלה רחמנא לצלן, זיי לויפן נאך די מענטש זיי לאזן נישט מנוחה, האט דער רבי געזאגט ווען עס קומט א אלול, א מענטש טוט תשובה, אלע טוען תשובה, ומל השם אלקיך

אונז גרייטן זיך שוין צו פארן צום הייליגן רעבן מיט אסאך תפילות און מיט אסאך ווארטן און בענקען און איך קען מיט די וועלט פארשטייט עס נישט די וועלט זאגט ברסלב פארט זיך אויף אומאן מען רעדט אויף אונז לשון הרע דאס איז אזוי אזוי גייט דער רעבע זאך דער רעבע קומט מיט מחלוקת און דער רעבע איז צוריקגעקומען פון ארץ ישראל האט ער געזאגט איך האב געברענגט א מתנה מחלוקת

ווען איך לייג דיר די גליונות אין דיין שול, איך זוך נישט אוועקצונעמען מענטשן פון דיין חסידות, איך וויל וואס די חסידות זאל בלייבן שטיין לעולם ועד. אבער נאך אביסל איז שוין נישטא קיין בחורים אדער פרענטשעס. נאך אביסל איז גארנישט דא, דאס איז די גאנצע זאך וואס מיר זוכן. ברענג נישט דיינע צעטלעך אהער אין בית מדרש, אונז האמיר אונזערע זאכן, און פארקערט, אונז ווילן מיר מחזק זיין ענקערע זאכן. און קיינער וויל נישט אוועק שלעפן מענטשן פון ענקער חסידות. פארקערט, בלייב א סאטמארע חסיד, בלייב א וויזשניצע חסיד, בלייב א סקווערע חסיד, בלייב א וואסערע חסיד דו ווילסט. אבער מענער, גלייב אין דעם אייבערשטן. גלייב אז דער אייבערשטער איז מיט דיר. רעד צום אייבערשטן. פארצייל פארן אייבערשטן וואס גייט אויף דיר אריבער. האסט א ספק, האסט א פראבלעם, ווייסט נישט וועם צו רעדן. ער זאגט אזוי, ער זאגט אזוי. גיי צום אייבערשטן, אייבערשטער, איך געב זיך איבער צו דיר. איך געב זיך איבער צו דיר.

וואס שטייט אינעם ברסלב'ער קונטרס? איך פיל אזוי שלעכט, איך גיי אריין צו יענעם בית מדרש, יענעם בית מדרש, אסור להם מען מעג אריינלויפן אין בית מדרש, אסור להם מען דארף פרעגן רשות פונעם גבאי, אז איך בין גבאי, דא קען מען נישט אריינקומען? איך קום אריין צו א בחור, ער היט נישט קיין שבת, צו לייב באלד איז מיט א ציגרעטל, מיטן בעקעטשע, מיטן הוט.

ס'קען נישט זיין דיין זון? ס'קען נישט זיין? דו ביסט אזוי זיכער? דו האסט א גערענטי אז דיינע קינדער גייען גיין אנגעטון פונקט ווי דו האסט אויסגע'משל'ט? דו ווייסט וויפיל טאטעס און מאמעס וויינען און זיי ווייסן נישט וואס צו טון, זיי פלאצט די הארץ פאר ווייטאג צו זען וואס מענטשן גייען אריבער. וואס וויל איך מיט דעם צעטל? וואס זאגט דער געריכט? וואס טוסטו מיט די גליונות? וואס איך וויל קיינעם נישט אפשטעלן, וואס איז פלוצים? אין דעם אוז איז מיט דאס דעם צו מיט דיך גענעג אפוס יא איך ווייס נישט דער מאס איז דאך חסיד איך וויל דיך אוועקנעמען פון א חסידות בלייב געטריי פאר דיין רבי'ן בלייב מיט די פאות ס'איז שוין דא האלב פאות אין דעם אוז וועט דו וועט נישט קענען אראפנעמען דער טאטע ווייסט עס נאך נישט דער טאטע מיינט אז ער טאטע נאך פון סעלטער דא ער כאפט נישט פונקטליך פלוצלינג די קינד קומט אהיים פארשוירן אה דאס איז א מיסטעיק טאטע ווייסט גאר נישט און די קינד ווערט דאון אפשר מעג איך גיין און לערנען אין א ישיבה מען געט חיזוק און שוין אראפגענומען די בארד און די פאות שוין פארדארבן פארדראפט אוי אפשר קענסטו נעמען אויף אן עמידה אפשר קענסטו נעמען אויף אן עמידה נו וואס איז די גאנצע זאך פון רבי'ן וואס וויל דער רבי א מתנה וואס דער רבי האט געגעבן איז באדערט עס סענד אים אביסל הארץ

אן קיין איין שאס פולווער, הער נישט אויס אפילו ס'איז א טאטע, א טאטע דארף מען האבן דרך ארץ אבער מ'דארף נישט אויסהערן קיין שטותים, קומט אהיים שבת ביי די סעודה, מ'הייבט אן רעדן הבל הבלים, די וועלט גייט אונטער, די וועלט ווערט אויס, די וועלט ווערט אויס, און נאך צוויי הונדערט און אַכצן יאר פארדעם קען קיינער נישט מאכן אויס פון די וועלט.

איך וועק מיך אויף דריי נאכמיטאג. זאג מיר, שחרית שבת אינדערפרי איז נישט פערציג דאלער? ווייל איך שלאף מיר איין, איך זאג. ס'חילוק איז נאר אז דו שלאפסט צו פרי, דו שטייסט אויף נאכמיטאג, האסט שוין נישט קיין צייט נאך די סעודה צו גיין שלאפן. איך מיין א סעודה איז אסאך א געשמאקערע שלאף, א צווייטע שלאף,

שחרית שבת אינדערפרי, איז ווערט פערציג דאלער פאר א רוד. ער איז אין פיין, ער קען נישט פארדעם, ער מאכט פופצן דאלער, ער מאכט צוואנציג דאלער. אין שבת איז געזאגט, א מקדש איז נישט ווערט פערציג דאלער. אמן כמוך נישט ווערט פערט, קאלער די אלם איז ווערט. קען זיך אביסל ווערן מיטן אייבישטן נאר ביסל נאר, שבת זאבענע, מחייב, מחייב. כ'פאר, מ'קען בעטן דעם אייבישטן פאר זיי וואס איך וויל דאווענען זאל איך מיר טראקן זאל איך מיר טראקן מיט טראק איך גיי אין שיל דאווענען שחרית מנחה מעריב אבער די ווייסט נישט וואס גייט קורה'ן איך קער איך האב שוין געטרינקען פון די אונגערישע וויין